מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף קב עמוד ב' לאמיר אנהייבן דף קב עמוד א' די לעצטע פיר שורות. תנו רבנן. בני חבורה שהיו מסובין וקידש עליהם היום. א ציבור אידן זענען געזעסן צוזאמען, א חבורה האט פארברענגט צוזאמען, ערב שבת, ערב פסח, און למעשה איז געקומען שבת, ס'איז געקומען יום טוב. דאס הייסט, זיי האבן אנגעהויבן זייער סעודה אויף א צייט וואס מען מעג אנהייבן, און למעשה די סעודה האט זיך אריינגעשלעפט ביז אריין אין שבת. איז די שאלה איז יעצט וואס דארף איך טון? און באמת מען האט שוין געלערנט פון די מחלוקת, איז אויף דעם ברענגט די גמרא נאכאמאל שיטת רבי יהודה, זאגט רבי יהודה, מביאין לו כוס של יין, מען ברענגט אים א גלאז פון וויין, ואומר עליו קדושת היום, און ער גייט מאכן קידוש, ושני איך ברענג אים נאך א גלעזל, אומר עליו ברכת המזון, אויף דעם זאגט ער ברכת המזון. וואס הייסט, רבי יהודה גייט לשיטתו, אז שבת קומט אריין און דו האלטסט אינמיטן דיין סעודה, מוזטו גיין אפהאקן צווישן דיין וואכעדיגע סעודה מיט דיין שבת'דיגע סעודה, איז ווי אזוי האק איך אפ? מיט דעם וואס איך נעם מיין סעודה, איך ענדיג צו מיין סעודה, איך נעם אוועק דעם טיש און איך ענדיג מיין סעודה, איך גיי מאכן קידוש, און שפעטער הייב איך אן א פרישע סעודה. איז לכאורה דארף מען אביסל אריינטראכטן דא, ווייל ביז אהער האט מען געלערנט, שיטת רבי יהודה איז, דו גייסט בענטשן, נאכן בענטשן, מאך נאכאמאל קידוש, און מאך יעצט א שבת'דיגע סעודה. און דא זאגט די גמרא אז שיטת רבי יהודה איז אביסל אנדערש, שיטת רבי יהודה איז אז היות דו קענסט דאך נישט בענטשן פאר דו האסט געמאכט קידוש, ווייל עסט גיין בענטשן, עסט גיין מאכן בענטשן על הכוס, שטייסטו יעצט מיט א כוס וואס איך קען נישט טרינקען, ווייל ס'שטייט פאר קידוש. פאר דעם זאגט רבי יהודה, מאך אזוי, נעם אוועק דעם טיש, אבער גיימיר יעצט מאכן ערשט קידוש, כדי אזוי עסטו קענען שפעטער בענטשן, און שפעטער מיטן בענטשן עסטו האבן א כוס וואס דו קענסט טרינקען. פאר דעם מ'זעט דעם לשון דא ווי די גמרא זאגט איז וקידש עליהם היום איז מביאין לו כוס של יין ואומר עליו קדושת היום, ערשט מאכסטו קידוש, ושני אומר עליו ברכת המזון, און שפעטער אויפן צווייטן כוס, מיט דעם עסטו מאכן ברכת המזון. דברי רבי יהודה. פארוואס? ווייל רבי יהודה האט געהאלטן לשיטתו אז די סעודה וואס איך האב דא איז א וואכענדיגע סעודה, איז אז איך גיי יעצט בענטשן פאר א וואכעדיגע סעודה קען איך דאך נישט טרינקען דעם כוס פאר איך האב געמאכט קידוש, פאר דעם זאגט רבי יהודה מאך ערשט קידוש, נאכדעם האסט געמאכט קידוש עסטו גיין בענטשן אויפן פריערדיגע סעודה, און שפעטער עסטו מאכן נאכאמאל א שבת'דיגע סעודה, וואס דא אזוי האסטו צוויי סעודות א וואכענדיגע סעודה מיט א שבת'דיגע סעודה. רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט ניין, אוכל והולך עד שתחשך. ער זאגט נישט אזוי ווי דו רבי יהודה זאגסט, אז ווען שבת קומט אריין, ס'ווערט בין השמשות מוז איך אפהאקן מיין סעודה, נאר געזונטהייט, אפילו ס'ווערט טונקל, געזונטהייט קענסטו ווייטער עסן, עד שתחשך מיינט נישט דווקא צו זאגן אז ווען ס'ווערט טונקל מוזטו אויפהערן, עד שתחשך אפילו ס'ווערט טונקל ווייטער וועסטו קענען עסן, לאפוקי מדרבי יהודה, רבי יהודה זאגט מוזטו אויפהערן בין השמשות, זאגט רבי יוסי ניין, הער מיר נישט אויף, געזונטהייט, שלעפ ווייטער דיין סעודה, פארברענג צוזאמען מיט דיינע חברים. נאר גמרו ווען דו ענדיגסט, דעמאלס כוס ראשון מברך עליו ברכת המזון, מיטן ערשטן כוס קען איך מאכן ברכת המזון, והשני אומר עליו קדושת היום, און אויפן צווייטן כוס וועסטו גיין מאכן קידוש. דאס הייסט, זאגט רבי יוסי, איך קריג זיך מיט דיר. זאלסטו וויסן, דער מענטש וואס מאכט א וואכענדיגע סעודה און ס'שלעפט זיך אריין צו שבת, ווען ס'קומט אריין שבת, די סעודה וואס דו האסט יעצט איז אויס וואכענדיגע סעודה, די סעודה ווערט יעצט א שבת'דיגע סעודה, אפילו דו טוסט גארנישט, שבת קומט אריין, שבת נעמט איבער דעם סעודה און יעצט ווערט דער סידור, די צווייטע חלק ווערט א שבת'דיגע סעודה. פארדעם זאגט רבי יוסי, מוזט נישט גיין אפהאקן דיין סעודה, דו מוזט נישט ווייזן, דאס איז די וואכענדיגע סעודה, דאס איז די שבת'דיגע סעודה, ווייל דיין וואכענדיגע סעודה ווערט צו א שבת'דיגע סעודה. פארדעם אויכעט, ווען דו גייסט בענטשן, קענסטו גיין טרינקען דעם כוס, ווייל די כוס איז א חלק פון א שבת'דיגע סעודה. יעצט איינמאל דו האסט געבענטשט, יעצט גייסטו מאכן נאכאמאל קידוש, און אזוי האב איך שוין פריער געברענגט בשם תוספות, האב איך דא יעצט קידוש במקום סעודה, הגם די סעודה איז שוין געווען פריער, פאר דעם זאגט רבי יוסי, זיי ממשיך דיין סעודה, און געזונטהייט פארברענג מיט דיינע חברים. נאר איין זאך יא, אז דו ווילסט זיין פורס מפה מיטן, אוודאי איז רבי יוסי מסכים, אז דו קענסט גיין ווען ס'קומט אריין שבת, זיי פורס מפה, און שפעטער זאלסטו מאכן קידוש, און שפעטער זאלסטו ווייטער מאכן א סעודה. דאס הייסט רבי יוסי קריגט זיך נישט מיט דעם חלק, דאס איז געווען די מציאות וואס שמואל האט געזאגט, נישט אז ער קריגט זיך אויף דעם, נאר באמת זאגט רבי יוסי עס פעלט נישט אויס, אז דו ווילסט לאזן א סעודה, לאז עס פארן, און שפעטער נאכן בענטשן וועסטו גיין מאכן נאכאמאל קידוש. פרעגט די גמרא א קשיא. לפי רבי יוסי וויל איך דא פארשטיין, פרעגט די גמרא אזוי, ונימרינהו לתרוייהו אחדא כסא, לכאורה איך האב דא עפעס א וועג וואס איך קען נעמען איין גלאז, און לפי רבי יוסי נעם איין בעכער, די זעלבע בעכער זאל זיין סיי פארן בענטשן און סיי פארן קידוש, דאס הייסט אזוי, בשלמא לפי די ערשטע שיטה רבי יהודה, ער האט געהאלטן, ס'דא דא א וואכענדיגע סעודה וואס איך מוז צוענדיגן, ס'דא דא א שבת'דיגע כוס וואס איך מוז ברענגען צו מאכן קידוש, איז די צוויי זאכן בכלל נישט קיין שייכות, א וואכענדיגע סעודה, די בענטשן פון דעם, מיט'ן קידוש, א שבת'דיגע זאך, דאס קען איך זעכער נישט צוזאמשטעלן. נאר די גמרא פרעגט לפי שיטת רבי יוסי, לפי די רבי יוסי וואס דו ביסט יעצט אויף קומט א מורא'דיגע חידוש, דו האסט געוואלט זאגן אז די וואכענדיגע סעודה ווערט יעצט צו א שבת סעודה, אפילו דו האסט גארנישט געטון, ס'ווערט שבת ווערט דיין סעודה א שבת'דיגע סעודה, קומט אויס אז דיין בענטשן איז א שבת'דיגע בענטשן, דיין קידוש איז א שבת'דיגע קידוש, איז אויב אלעס איז איין שבת'דיגע זאך, אויב אזוי פרעג איך דיר ונימרינהו לתרווייהו אחדא כסא, ברענג איין כוס, ברענג איין בלעכער פון וויין, און מיט דעם וועסטו יוצא זיין סיי די בענטשן און סיי דעם קידוש, פארוואס מוז איך גיין ברענגען דא צוויי פארשידענע כוסות? אמר רב הונא אמר רב ששת, זאגט רב הונא אמר רב ששת, אין אומרים שתי קדושות על כוס אחד, זאלסטו וויסן, מ'קען נישט זאגן קיין צוויי קדושות אויף איין בעכער. איך קען נישט מאכן מיין בענטשן צוזאמען מיט מיין קידוש אויף איין בעכער. מאי טעמא פארוואס? אמר רב נחמן בר יצחק זאגט רב נחמן בר יצחק, לפי שאין עושין די מצוות חבילות חבילות. מען קען נישט מאכן מצוות פעקלעך פעקלעך. דאס הייסט אזוי, ווען דו נעמסט איין בעכער, און מיט דעם בעכער ניצט עס סיי פאר בענטשן און סיי פאר קידוש, ווייזט זיך פאר דיך, די גאנצע מצוות, די אלעס איז א משא, ס'איז א עול פאר דיך, איך וויל שוין פטור ווערן דערפון, איך נעם מיך איין בעכער, איך בענטש, איך מאך קידוש און יוצא געווען ווייטער געגאנגען. דאס וויל איך נישט, איך וויל נישט זאלסט מאכן מצוות חבילות חבילות, כאילו ס'זעט אויס פאר דיך ס'איז א לאסט פאר דיך, דו ווילסט פטור ווערן פון די מצוות. פאר דעם ענדערש נעמט צוויי בעכערס, נעם א נארמאלע כוס, איינס איז פאר בענטשן, איינס איז פאר קידוש, ווייז דיין חביבות המצוה, ווייז דיין וואוילשאפט, דיין דיין ליבשאפט צו יעדע מצוה. פאר דעם גיי מיר נישט נעמען איין בעכער און גיי פשוט פטור ווערן פון די מצוות. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, ולא, וואס איך קען דאס נישט טון? והתניא מיר האבן געלערנט, הנכנס לביתו במוצאי שבת. איינער וואס קומט אהיים מוצאי שבת איז מאכט ער הבדלה, מברך על היין, ער מאכט א ברכה על היין, ועל המאור, ועל הבשמים, ואחר כך אומר הבדלה על הכוס. פיין, פשוט זייער גוט, ער מאכט נארמאלע הבדלה. איז יעצט פשוט, די בשמים, די מאור, דאס אלעס דארף נישט האבן קיין כוס. איז דא אליין ס'איז אלעס פיין און וואויל, ער טוט איין פעולה, ער נעמט איין כוס און ער מאכט מיט דעם הבדלה. זאגט אבער די ברייתא ווייטער, ואם אין לו אלא כוס אחד, אויב האט ער נאר איין בעכער, האט ער נאר וויין פאר איין כוס, מניחו לאחר המזון, קען ער גיין עסן מלוה דמלכה, און ער ווארט אויף צו מאכן הבדלה ביז נאכדעם וואס ער איז גרייט צו גיין בענטשן, ומשלשלן כולן לאחריו, און יעצט וואס ער טוט ער בענטשט, און מיט דעם מיטן בענטשן אויפן זעלבן כוס מאכט ער אויך הבדלה, און זעה איך פון דא, לכאורה זעסטו דאך, איך מאך הבדלה, איך גיי בענטשן, איך מיש צוויי זאכן צוזאמען, כאטשיג וואס אונז האבן יעצט געזאגט אז באמת אין עושין מצוות חבילות חבילות. איז פרעגט די גמרא, ווי אזוי קענסטו מיר זאגן אין עושין מצוות חבילות חבילות, פאר דעם קען איך נישט צוזאמלייגן מיין בענטשן מיט מיין קידוש, ווען דא זעה איך קלאר, איך קען צוזאמלייגן מיין בענטשן מיט מיין הבדלה. און סתם וואס מען דארף פארשטיין איז, איין מינוט, מיר ווייסן די הלכה איז, צו גיין עסן פאר הבדלה טאר מען נישט, איז ווי אזוי קען דער איד גיין דא עסן מלוה דמלכה פאר מ'מאכט הבדלה? תירוץ איז פשוט, מען רעדט דא אין א מצב וואס אין לו, ער האט נישט, אז ער האט נישט, און דו האסט נאר איין בעכער, אויב אזוי ווארט מיט דיין הבדלה, גיי עס מלוה דמלכה, ענדערש איז זאלסטו שפעטער גיין בענטשן צוזאמען מיט א כוס. אבער על כל פנים אונזער קשיא פון די גמרא איז ווייטער שווער, ווי אזוי זאגסטו מיר אז מען קען נישט צוזאם לייגען מצוות, ווען דא זעה איך איך לייג צוזאמען דעם הבדלה מיטן ברכת המזון? ענטפערט די גמרא א פשוט'ן תירוץ, אין לו שאני, אז דו האסט נישט האסטו נישט, וואס זאל איך טון? אוודאי אז א מענטש האט, וויל איך נישט צוזאם לייגען צוויי כוסות, אין עושין מצוות חבילות חבילות, גיי מיר נישט צוזאם לייגען, ווייז נישט אז די גאנצע זאך איז א משא פאר דיך, אז דו האסט נישט, טעקניקלי דו קענסט נישט, אויב אזוי אוודאי קענסטו גיין מאכן צוזאמען. פרעגט די גמרא איין מינוט, והא יום טוב שחל להיות אחר השבת, יום טוב וואס געפאלט אויף זונטאג. דאית ליה. פשט איז, יעדער מענטש האט דאך וויין די ערשטע טאג יום טוב, פארוואס? אזוי האבן שוין געלערנט גלייך אנהייב אין די משנה, אז אפילו איינער וואס איז מן התמחוי, פסח מוזט דו מאכן זיכער דו האסט וויין. איז אויף יום טוב אויף פסח פאסט נישט צו זאגן אזא זאך אין לו, מען רעדט דא א פאל וואס א מענטש האט נישט ואמר רב, און רב האט געזאגט די מוצאי שבת דאס הייסט יום טוב איז זונטאג די ערשטן טאג דאס הייסט מוצאי שבת מאכסטו יעצט קידוש פאר דיין ערשטן טאג יום טוב ואמר רב, זאגט רב די סדר איז יין קידוש נר הבדלה. זע איך דאך דא, איך לייג צוזאמען דעם קידוש מיטן הבדלה צוזאמען, און דו קענסט נישט קומען ענטפערן, אין לו, דער איד האט נישט. אוודאי האט ער יא, פארוואס האט ער יא? ווייל פסח האט יעדער איינער וויין, אויב אזוי דו קענסט נישט ענטפערן אין לו, האט נישט, און נאך אלץ זע איך איך לייג צוזאמען צוויי מצוות, אויב אזוי וואס איז געשען מיטן אין עושין מצוות חבילות חבילות? ענטפערט די גמרא, אמרי מדלא אמר זמן, קוק א מינוט אן די ווערטער פון רב, רב זאגט יין, קידוש, נר, הבדלה. אויב וואלט ער גערעדט דא פון ערשט טאג יום טוב, פעלט דאך נאך א ברכה פון זמן, ווי דער שהחיינו, ער האט דאך דארפן אויך צולייגן, נאר רב זאגט דאך אבער נאר יין, קידוש, נר, הבדלה. איז מכלל דבשביעי של פסח עסקינן, נאר וואס מען רעדט דא אויף שביעי של פסח. איז ווייטער, מאי דהוה ליה אכל ליה, וואס ער האט שוין געהאט האט ער געגעסן, ולית ליה, און ווייטער דא שטייט מען אין א מצב וואס ער האט נישט. היות עס שטייט אין א מצב וואס ער האט נישט, ווייטער קען איך קומען און צוזאמלייגן פארשידענע זאכן צוזאמען. פרעגט די גמרא נאך א קשיא איין מינוט, והא יום טוב ראשון דאית ליה, יום טוב ראשון, אזוי האט מען שוין פריער געשמועסט, יעדער האט וויין יום טוב ראשון. ואמר אביי, און אביי זאגט, יין, קידוש, זמן, נר, הבדלה. זע איך ווייטער דעם קידוש מיטן הבדלה גייען צוזאמען. ורבא אמר, רבא זאגט, יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. איז אבער על כל פנים זע איך דא סיי פון אביי סיי פון רבא, אז מ'האט צוזאמגעלייגט דעם קידוש מיטן הבדלה. און ווייטער וואס איז געשעהן מיט אין עושין מצוות חבילות חבילות? ענטפערט די גמרא, אלא הבדלה וקידוש חדא מילתא היא, די תירוץ איז, ווען זאג איך דעם געדאנק פון אין עושין מצוות חבילות חבילות, דאס איז טאמער די מצוות האבן נישט קיין שייכות איינס צום צווייטן, קידוש, צוזאמען מיט הבדלה, איז באמת די זעלבע געדאנק, די קידוש איז איך נעם אריין דעם יום טוב, דעם הבדלה איז איך נעם ארויס דעם שבת, פשט איז ס'איז אלעס געבינדן איינס מיטן צווייטן, זיי האבן א שייכות איינס מיטן צווייטן, אז זיי האבן א שייכות איינס מיטן צווייטן קען איך זיי צוזאמלייגן, אבער ברכת המזון וקידוש, ברכת המזון וקידוש, תרי מילי נינהו, זיי האבן בכלל נישט קיין שייכות איינס צום צווייטן, ברכת המזון איז ווייל ער האט געגעסן, קידוש ווייל ס'קומט אריין א שבת, ס'קומט אריין א יום טוב, וואס פאר שייכות האבן די צוויי? אז זיי האבן נישט קיין שייכות, אויף דעם זאג איך דיר נעם צוויי פארשידענע כוסות. איז פארדעם ווען רבי יוסי געקומען זאגן גלייך אויבן אויפן עמוד, זאגט ער זאלסטו וויסן, דעם ברכת המזון מיטן קידוש קען איך נישט צוזאמלייגן, ווייל זיי האבן נישט קיין שייכות, צוויי זאכן וואס האבן שייכות, געזונטהייט לייג זיי צוזאמען, אבער זאכן וואס האבן בכלל נישט קיין שייכות קענסט נישט צוזאמלייגן, ווייל אין עושין מצוות חבילות חבילות.